בעזרת השם יתברך, מסכת סוטה דף לב, מיר הייבן אן דף לב עמוד א', ביי די נייע פרק די משנה, זאגט די הייליגע משנה, איז אזוי, מיר האבן געזען אין די פריערדיגע פרקים אז א חלק פון די פרשת סוטה איז די השבעת הסוטה, די כהן דארף משביע זיין די פרוי, און די פסוק פירט אויס ואמרה האישה אמן אמן, אז די פרוי דארף ענטפערן אמן. יעצט, די משנה דא איז דן סיי לגבי די שבועה און סיי לגבי אנדערע זאכן, צו סדארף געזאגט ווערן אויף לשון קודש מיט די לשון הפסוק, אדער מקען עס זאגן אויף אנדערע לשונות אויכעט. זאגט די משנה, אלו נאמרין בכל לשון, די משנה גייט אויסרעכענען א רשימה פון זאכן וואס מדארף נישט זאגן אויף לשון קודש, נאר מקען עס זאגן אויף יעדן לשון וועלכע שפראך א מענטש פארשטייט קען ער נוצן. זאגט די משנה, די ערשטע זאך. איז פרשת סוטה, די השבעת סוטה דארף נישט געזאגט ווערן אויף לשון קודש, נאר ס'קען געזאגט ווערן אויף יעדע לשון וואס די פרוי פארשטייט, און ווי רש"י רעדט אויס אז שטייט אין ספרי אז די הוה אמינא וואלט געווען אז נישט, פשט א מענטש וואלט געקענט מאכן א קל וחומר פון חליצה אז נישט ווייל ביי חליצה וועט מען באלד זען דארט דארף מען יא זאגן אויף לשון קודש און מילא וואלט מען געקענט מאכן א קל וחומר אז מה דאך חליצה, וואס חליצה איז שוואכער פון סוטה, סוטה איז הארבער פון חליצה ווייל די איסור פון א חליצה, פון א פרוי חתונה צו האבן מיט א צווייטע מאן ווילאנג זי האט נישט געקריגן חליצה, איז סך הכל א איסור וואס ס'איז דא אויף דעם מלקות, א סוטה דאך אן אשת איש, חייבי מיתות, און מילא מה דאך ביי חליצה דארף מען לשון קודש, וואלט א מענטש געקענט זאגן כל שכן סוטה, איז דערפאר זאגט אונז די משנה אז ס'איז נישט אזוי, און ווי מען וועט זען בהמשך וואס איז די לימוד, זאגט די משנה ווייטער נאך א זאך וואס מען דארף נישט זאגן אויף לשון קודש, איז ווי וידוי מעשר, וידוי מעשר איז ווי שטייט אין די תורה יעדע דריי יאר פשט ביי די שנת השמיטה מיינט עס די פערדע יאר מיט די זיבעטע יאר וואס דאס איז נאך יעדע דריי יאר דארף א מענטש ארויס נעמען פון שטוב אלע תרומות אלע מעשרות וואס ער האט נאך נישט געגעבן און ער דארף זאגן וידוי מעשר ווי שטייט אין פסוק די מענטש דארף זאגן בערתי הקודש מן הבית וגם נתתיו ללוי און די גאנצע המשך הפסוק איז זאגט אונז די משנה אז סדארף נישט געזאגט ווערן אויף לשון קודש נאר מען קען עס זאגן אויף יעדע שפראך נאך א זאך זאגט די משנה קריאת שמע, א מענטש ליינט קריאת שמע, קען מען ליינען אויף יעדע שפראך. נאך א זאך איז תפילה, שמונה עשרה קען אויך זיין אויף יעדע שפראך. נאך א זאך זאגט די משנה, ברכת המזון, קען אויך זיין אויף יעדע שפראך. נאך א זאך זאגט די משנה, איז שבועת העדות. שבועת העדות איז טייטש, אז ווען איינער בעט פון זיין חבר אז די חבר זאל אים קומען עדות זאגן לטובתו, פשט ער ווייסט אז א חבר קען עפעס ווייסט עפעס און ער האלט אז די חבר קען צוניץ קומען אין בית דין זאל קענען קומען עדות זאגן און די חבר זאגט איך ווייס נישט גארנישט איך קען נישט גארנישט און די חבר שווערט אז ער ווייסט נישט גארנישט שפעטער טאמער די חבר איז מודה אז ער האט פאלש געשוואוירן דארף ער ברענגען א קרבן עולה ויורד איז די משנה זאגט אונז דא אז די שבועה מוז נישט זיין א לשון קודש'דיגע שבועה נאר אפילו אז די חבר האט געשוואוירן אויף אן אנדערע שפראך און שפעטער איז ער מודה דארף ער אויך ברענגען א קרבן עולה ויורד און די לעצטע זאך זאגט די משנה איז שבועת הפקדון פשט, טאמער איינער געט פאר א חבר א זאך א פיקדון זאל ער אויפפאסן אויף דעם, אדער די זעלבע זאך יעדע חוב, און שפעטער לייקענט די חבר אז ער האט נישט די פיקדון אדער אז ער איז אים נישט שולדיג געלט, און ער מאכט א שבועה אז ער איז נישט שולדיג, און שפעטער איז ער מודה אז ער האט פאלש געשוואוירן און אז ער איז יא שולדיג, איז שטייט אין פסוק ער דארף צאלן א קרן וחומש, און ער דארף ברענגען אן אשם אן אשם גזילות, איז זאגט אונז די משנה דא אז די שבועה מוז נישט זיין א לשון קודש'דיגע שבועה, נאר הוא הדין ביי יעדע שפראך, טאמער ער האט געשוואוירן און שפעטער האט ער מודה געווען, דארף ער ברענגען אן אשם און באצאלן א קרן וחומש. זאגט יעצט די משנה ווייטער, ואלו נאמרין בלשון הקודש, יעצט גייט די משנה אויסרעכענען א רשימה פון זאכן וואס מען דארף יא זאגן אויף לשון קודש אויף די לשון וואס שטייט אין פסוק איז די ערשטע זאך איז מקרא ביכורים ווען מען ברענגט ביכורים אין בית המקדש דארף מען זאגן דארט די גאנצע פרשה ארמי אובד אבי און די גאנצע המשך דארט איז דאס דארף געזאגט ווערן אויף לשון קודש נאך א זאך זאגט די משנה וחליצה א פרוי וואס מען מאכט מיט איר חליצה עס שטייט אויך אין פסוק די גאנצע לשון וואס די מאן דארף זאגן וואס די פרוי דארף זאגן איז דאס אלעס דארף מען זאגן אויף לשון קודש אויף די לשון הפסוק נאך א זאך זאגט די משנה ברכות וקללות די ברכות און קללות וואס איז געזאגט געווארן ביי כלל ישראל ווען כלל ישראל איז אריין אין ארץ ישראל איז ווי מ'וועט באלד זען האט מען געשטעלט האלב כלל ישראל אויף הר גריזים און אנדערע האלב אויף הר עיבל און די כהנים דארט האבן געזאגט ברכות און קללות און כלל ישראל האט געדארפט ענטפערן אמן איז דאס האט געדארפט געזאגט ווערן אויף לשון קודש מ'האט עס נישט געקענט זאגן אויף יעדע שפראך. איי ווי קומט עס אריין דא? ווי איז עס נוגע למעשה? איז ווייל ווי מ'עט זעהן בהמשך אז אסאך זאכן לערנט מען ארויס פון ברכות וקללות, און דערפאר ברענגט עס דא די משנה. זאגט די משנה ווייטער, נאך א זאך וואס מוז געזאגט ווערן דווקא אויף לשון קודש, איז ברכת כהנים. כהנים ווען זיי בענטשן יברכך ה' וישמרך, דארף מען זאגן אויף לשון קודש. נאך א זאך זאגט די משנה, וברכת כהן גדול. דער כהן גדול יום כיפור האט געליינט אין די תורה, און שפעטער האט ער געזאגט אכט ברכות, איז סיי די קריאת התורה און סיי די אכט ברכות, דארף זיין אויף לשון קודש. נאך א זאך זאגט די משנה, איז ופרשת המלך, די מלך ביי הקהל האט אויך געליינט און געזאגט ברכות דאס דארף אויך געזאגט ווערן אויף לשון קודש. נאך א זאך זאגט די משנה, ופרשת עגלה ערופה, ווען מען האט געמאכט עגלה ערופה שטייט אין פסוק וואס די זקני העיר דארפן זאגן וואס די כהנים דארפן זאגן, איז דאס דארף אויך געזאגט ווערן אויף לשון קודש. און די לעצטע זאך זאגט די משנה, ומשוח מלחמה בשעה שמדבר אל העם, אז די כהן משוח מלחמה פאר מען איז ארויס אין מלחמה שטייט א גאנצע לשון וואס ער האט געזאגט דארט שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה איז דאס דארף געזאגט ווערן אויף לשון קודש מען קען עס נישט זאגן אויף אן אנדערע שפראך זאגט יעצט די משנה מקרא ביכורים כיצד ווי ווייסט מען אז ביכורים די מקרא ביכורים די פסוקים וואס מען זאגט דארט ביי ביכורים אז מען דארף דאס זאגן אויף לשון קודש ברענגט די משנה א מקור ווייל שטייט ביי ביכורים וענית ואמרת לפני ה' אלקיך ולהלן הוא אומר און שפעטער ביי די ברכות און קללות ביי הר גריזים און הר עיבל שטייט אויך וענו הלוים ואמרו שטייט אויך אזא לשון וענית ואמרת וענו ואמרו, און ממילא האבן מיר דא א גזירה שווה, אז מה להלן, אזוי ווי ביי די ברכות וקללות ביי הר גריזים און הר עיבל איז געווען בלשון הקודש, ווי מיר זעהן אין די גמרא א מקור, אף כאן, די זעלבע זאך ביי מקרא ביכורים איז אויך בלשון הקודש. זאגט די משנה ווייטער, חליצה כיצד, ווי ווייסט מען אז די לשון וואס מען זאגט דארט ביי חליצה, דארף געזאגט ווערן אויף לשון קודש, ברענגט די משנה אן ענליכע מקור, ווייל שטייט וענתה ואמרה, אזוי שטייט ביי פרשת חליצה, ולהלן הוא אומר און ביי הר גריזים און הר עיבל שטייט וענו הלוויים ואמרו, פשט ביי ביידע שטייט א לשון עניה און אמירה, איז מה להלן בלשון קודש, אף כאן בלשון קודש. ברענגט די משנה א תנא וואס קריגט זיך אויף דעם, רבי יהודה אומר, רבי יהודה האלט נישט דאס איז די מקור ביי חליצה, נאר וואס דען, היות ס'שטייט אין פסוק ביי חליצה וענתה ואמרה ככה, דרשנט מען ככה עד שתאמר בלשון הזה, פשט זי דארף זאגן ככה אויף דעם לשון פונקט ווי שטייט אין פסוק. זאגט יעצט די משנה ווייטער, ברכות וקללות כיצד, וואס איז געווען דארט ביי די ברכות וקללות, וויאזוי איז דאס צוגעגאנגען דארט, זאגט די משנה, כיוון שעברו ישראל את הירדן, ובאו אל הר גריזים ואל הר עיבל, ווען מ'איז אריבער די ירדן אריין אין ארץ ישראל, און מ'איז אנגעקומען צו הר גריזים און הר עיבל, ווי איז געווען הר גריזים און הר עיבל? שבשומרון, ס'איז געווען אין שומרון, שבצד שכם שבאצל אלוני מורה, וואס דאס איז לעבן שכם וואס שכם איז אלוני מורה, וואס שטייט אין פסוק דארט ביי הר גריזים און הר עיבל אצל אלוני מורה, וואס דאס מיינט שכם, ווייל שכם און אלוני מורה איז די זעלבע זאך, ווי ווייסט מען אז שכם איז אלוני מורה שנאמר, ווייל שטייט אין פסוק ביי הר גריזים און הר עיבל הלא המה בעבר הירדן און דער פסוק פירט דארט אויס אצל אלוני מורה, ולהלן הוא אומר, און אין א צווייטע פלאץ ביי אברהם אבינו שטייט, ויעבר אברם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה, און ממילא מה אלון מורה האמור להלן שכם, אף אלון מורה האמור כאן שכם, פון דא ווייסט מען אז דאס איז שכם, על כל פנים, ווען כלל ישראל איז אנגעקומען אהין, צו די הר גריזים און הר עיבל, איז ששה שבטים עלו לראש הר גריזים, וששה שבטים עלו לראש הר עיבל, זעקס שבטים זענען געשטאנען אויף הר גריזים, זעקס זענען געשטאנען אויף הר עיבל, והכהנים והלוויים והארון עומדים למטה באמצע, און די כהנים, די לוויים, און די ארון זענען געווען אונטן צווישן די ביידע בערג, און מ'וועט זעהן די גמרא זיך שטעלן, אז מ'האט דאך יעצט געזאגט זעקס שבטים זענען געווען אויף די זייט, זעקס שבטים זענען געווען אויף די אנדערע זייט, איז פשט די לוויים זענען אויך געווען אויפן בארג, און וואס פשט זיי זענען געווען באמצע, מ'וועט זעהן אין די גמרא, על כל פנים, זאגט די משנה, הכהנים מקיפין את הארון, די כהנים האבן מקיף געווען ארומגענומען דעם ארון, והלוויים את הכהנים, און די לוויים האבן מקיף געווען די כהנים, וכל ישראל מכאן ומכאן, און כלל ישראל איז געווען צוטיילט האלב אויף הר גריזים, און האלב אויף הר עיבל שנאמר ווי שטייט אין פסוק, וכל ישראל וזקניו ושוטרים ושופטיו עומדים מזה ומזה לארון וגומר, און די פסוק פירט דארט אויס חציו אל מול הר גריזים וחציו אל מול הר עיבל, על כל פנים, הפכו פניהם כלפי הר גריזים, די כהנים און די לוויים זענען געשטאנען אינדערמיט, האבן אויסגעדרייט די פנים צו הר גריזים, ופתחו בברכה, און מ'האט אנגעהויבן מיט א ברכה ברוך האיש אשר לא יעשה פסל ומסכה, נאכדעם וואס זיי האבן געזאגט די ברכה איז ואלו ואלו, אלע שבטים צוזאמען עונין אמן, האבן געענטפערט אמן, הפכו פניהם כלפי הר עיבל, נאכדעם האט מען אויסגעדרייט די פנים צו הר עיבל, ופתחו בקללה, און מען האט געזאגט די זעלבע לשון אבער אין א קללה, ארור האיש, אשר יעשה פסל ומסכה, ואלו ואלו עונין אמן, און אזוי האט יעדער געענטפערט אמן, און אזוי איז מען אריבער אלע ברכות און אלע קללות וואס שטייט דארט אין די תורה, עד שגומרין ברכות וקללות, ואחר כך און דערנאך, הביאו את האבנים, האט מען געברענגט די שטיינער, וואס שטייט אין פסוק והיה בעברכם את הירדן תקימו את האבנים האלה שטייט אין פסוק אז מען דארף נעמען די שטיינער די שטיינער האבן כלל ישראל גענומען ביים ירדן ווען די אייבערשטער האט געשפאלטן די ירדן איז דארט אויף די ערד פון די ירדן געווען שטיינער וואס כלל ישראל האט מיטגענומען איז דאס האט מען מיטגענומען אהין דארט צו הר גריזים און הר עיבל איז מען האט דאס גענומען ובנו את המזבח וסדוהו בסיד און מען האט געבויט א מזבח און מען האט עס געקאלעכט מיט קאלעך וכתבו עליו את כל דברי התורה בשבעים לשון, און מען האט געשריבן אויף די שטיינער די גאנצע תורה אויף זיבעציג לשונות, שנאמר, אזוי ווי שטייט אין פסוק באר היטב, די לשון הפסוק איז וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת באר היטב, באר היטב איז טייטש יעדער זאל קענען פארשטיין, איז פשט מען האט עס געשריבן אויף אלע לשונות און ווי רשי ברענגט בהמשך ווייל דאס האט מען געטון אז. לעתיד לבוא, זאלן די גוים נישט קענען האבן קיין טענות אז זיי האבן נישט געקענט לערנען תורה ווייל ס'איז נישט געשריבן געווארן אויף זייער לשון, האט מען עס יא געשריבן אויף זייער לשון, און אויך דא א מחלוקת ראשונים פונקט וואס מ'האט געשריבן, צו די גאנצע תורה, צו נאר ספר דברים, צו נאר תריג מצוות, על כל פנים, מ'האט געשריבן די גאנצע תורה דארט, ונטלו את האבנים, מ'האט גענומען די שטיינער פון די מזבח, ובאו ולנו במקומן, און מען איז געקומען איבערנעכטיגן אין זייער פלאץ אין גלגל ווי רשי ברענגט, און דארט האט מען אוועקגעשטעלט די שטיינער און געלאזט דארט די שטיינער. זאגט די הייליגע גמרא, פרשת סוטה מנלן, מען האט געזען אין די משנה אז פרשת סוטה די השבעה קען זיין אויף יעדן שפראך, ווי ווייסט מען דאס? דכתיב, ווייל שטייט אין פסוק, רשי ברענגט דא אביסל א אנדערע גרסה א אנדערע פסוק, שטייט אין פסוק ואמר אל האשה, דרש'נט מען בכל לשון שהוא אומר, פשט אויף יעדן שפראך, דהיינו, אנפאנג פסוק שטייט והשביע אותה הכהן, ואמר אל האשה, און וואס דארף שטיין ואמר אל האשה? עס קען שטיין והשביע אותה הכהן, ואמר, איז פון אל האשה דרש'נט מען בכל לשון שהוא אומר, אויף יעדע שפראך וואס די פרוי פארשטייט, איז פשט די השבעה דארף נישט זיין דווקא אויף לשון קודש. זאגט די גמרא ווייטער, תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, משמיעין אותה בכל לשון שהיא שומעת, פשט, בשעת וואס מען האט געמאכט דארט די סדר הסוטה, האט מען איר געזאגט אויף יעדע שפראך וואס זאל נאר נישט זיין האט מען איר געזאגט על מה היא שותה, ובמה היא שותה, על מה נטמאת, ובמה היא נטמאת. וואס מיינט די אלע זאכן? איז די ברייתא מבאר, על מה היא שותה, על עסקי קינוי וסתירה. פשט, מען האט מסביר געווען פארן פרוי, אויף וועלכע שפראך זאל נאר נישט זיין, אז די סיבה פארוואס זי דארף טרינקען די מי סוטה, איז על עסקי קינוי וסתירה, ווייל זי האט זיך נישט געפירט ווי עס דארף צו זיין, זי האט זיך געפירט בפריצות, נאכדעם וואס די מאן האט מקנא געווען האט זי זיך באהאלטן, פארדעם דארף זי טרינקען. ווייטער האט מען איר געזאגט ובמה היא שותה פשט מ'האט איר געזאגט, אין וואסערע סארט גלאז גייט זי טרינקען, במקידה של חרס, אין א גלעזל פון חרס. ווייטער די נעקסטע זאך וואס מ'האט איר געזאגט איז על מה נטמאת, דהיינו, ווייסט פארוואס דו האסט געזינדיגט? על עסקי שחוק וילדות, ווייל דו האסט דיך געפירט בשחוק וקלות ראש, דאס האט צוגעברענגט צו דעם אז זאלסט זינדיגן, און ווי רשי רעדט אויס די סיבה וואס מען האט איר געזאגט די אלע זאכן איז נישט פאר איר געווען, נאר פאר אלע פרויען וואס זענען געשטאנען דארט זאלן זיך אפלערנען וואס נישט צו טון, אקאפנים נאך א זאך וואס מען האט איר געזאגט דארט איז במה היא נטמאת, בשוגג או במזיד באונס או ברצון, פשט מען האט איר געזאגט אז די וואסער גייט איר נאר בודק זיין טאמער די מעשה איז געווען א מעשה מזיד טאמער זי האט געזינדיגט במזיד, אבער טאמער ס'איז געווען בשוגג אדער באונס, עט אוואדע די מי סוטה איר נישט שאטן, יעצט פרעגט די גמרא וכל כך למה פשט, גאנץ גוט די ערשטע דריי זאכן וואס מ'האט איר געזאגט, האבן מיר דאך געשמועסט, מ'האט איר געזאגט די זאכן כדי די מענטשן ארום און ארום זאלן זיך אפלערנען וואס נישט צו טון, אבער די לעצטע נקודה אז מ'זאגט אן פאר די פרוי אז גייסט נאר געשטראפט ווערן טאמער ס'איז געווען במזיד אבער נישט באונס ובשוגג, וואס דארף מען איר דא זאגן, זאגט די גמרא, שלא להוציא לעז על מים המרים, פשט, ווייל מ'האט נישט געוואלט זאל ארויסגיין א לעז אויף די מי סוטה, און מ'האט מורא געהאט אז טאמער זי וועט נישט שטארבן, און פרויען וואס שטייען ארום און ארום זאגן אז מי סוטה ארבעט נישט, דערפאר האט מען קלאר געזאגט פאר דעם ניין, אז דאס מי סוטה גייט נאר ארבעטן טאמער זי האט געזינדיגט במזיד ברצון אבער נישט בשוגג ובאונס. זאגט די גמרא ווייטער, האמיר געזען אין די משנה וידוי מעשר אז וידוי מעשר קען מען אויך זאגן אויף יעדן לשון, זאגט די גמרא מנא לן, פון ווי לערנט מען עס ארויס? דכתיב, ווייל שטייט אין פסוק ביי וידוי מעשרות, ואמרת לפני ה' אלקיך ביארתי הקודש מן הבית, ויליף אמירה מסוטה בכל לשון שהוא אומר, פשט, סיי ביי וידוי מעשר שטייט ואמרת, און סיי ביי סוטה שטייט ואמר, איז האמער א גזירה שווה ואמרת ואמר, אז אזוי ווי סוטה קען מען זאגן אויף יעדן שפראך, די זעלבע זאך וידוי מעשר קען אויך זיין אויף יעדן שפראך. איי פרעגט די גמרא, אמר ליה רב זביד לאביי, ולילף אמירה מלוויים, מה להלן בלשון קודש, אף כאן בלשון הקודש, פארוואס לערנסטו אפ וידוי מעשרות פון די השבעת הסוטה,

מה שאין כן ביי לוויים שטייט וענו ואמרו און מילא ענדערש וועט מען מאכן א גזירה שווה פון ואמר צו ואמרת ווי איידער פון א פלאץ וואס שטייט דארט וענו ואמרו שטייט נישט א לשון אמירה אליין. זאגט די גמרא ווייטער, תניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא רבי שמעון בן יוחאי אומר אדם אומר שבחו בקול נמוך

לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי, דער מענטש רעדט פון שבחים, איז שבחים דארף מען זאגן שטיל, מה שאין כן במקרא ביכורים, זאגט דער מענטש ארמי אובד אבי, ער רעדט פון גנות, איז דאס דארף מען זאגן הויעך, פון דא האט עס ר' שמעון ארויסגעלערנט, פרעגט די גמרא איז דען אזוי, וגנותו בקול רם, א מענטש דארף רעדן פון זיינע גנותים הויעך, ואמר רבי יוחנן משום ר' שמעון בן יוחאי, מפני מה תקנו תפילה, פארוואס האט מען מתקן געווען אז שמונה עשרה זאל מען דאווענען שטיל, כדי שלא לבייש את עוברי עבירה, כדי נישט צו פארשעמען איינער וואס האט געטון א עבירה און וויל זיך מתוודה זיין ביים דאווענען, איז האט מען נישט געוואלט אז מען זאל דאווענען הויך אז יעדער זאל הערן, דערפאר האט מען מתקן געווען אז שמונה עשרה זאגט מען שטיל, פון וואו ווייסט מען דאס וואו לערנט מען ארויס אז אזוי דארף מען זיך טאקע פירן, שהרי לא חילק הכתוב מקום בין חטאת לעולה, ווייל זעסט דאך, די תורה האט זיך אויך אזוי געפירט, מען זעט אז אין פסוק שטייט אז סיי די חטאת און סיי די עולה ביידע האט מען געטון די עבודה די זעלבע זייט פון די מזבח מען האט זיי ביידע גע'שחט'ן אויפן צפון זייט פון מזבח, פשט מען האט געטון די עבודה פון ביידע אויף די זעלבע פלאץ פארוואס? כדי נישט צו פארשעמען איינער וואס ברענגט א חטאת אזוי וועט קיינער נישט וויסן צו דער מענטש ברענגט א חטאת צו דער מענטש ברענגט אן עולה, איז זעהן מיר דא אויך די ענין אז מען טאר נישט פארשעמען א מענטש האט געטון א עבירה, איז ווייטער וויאזוי זאגט רבי שמעון בר יוחאי אז גנותו בקול רם אז א גנות דארף מען זאגן הויעך, דא זעהט מען קלאר אז ס'איז נישט אזוי און זוכט מען נישט צו פארשעמען א מענטש מיט זיינע גנותים, ענטפערט טאקע די גמרא, לא תימא גנותו אלא אימא צערו, פשט נישט דאס האט ר' שמעון בר יוחאי געזאגט, אוודאי גנות דארף מען נישט זאגן הויעך, אבער צער, א מענטש איז אין צער, דארף מודיע זיין זיין צער הויעך, און דערפאר טאקע, מקרא ביכורים, וואס דארט שטייט ארמי אובד אבי וירד מצרימה, און די גאנצע צער וואס כלל ישראל איז אריבער אין מצרים, דאס דארף מען זאגן הויעך. פארוואס דארף מען זאגן צער הויעך? כדתניא, אזוי ווי מ'האט געלערנט אין א ברייתא שטייט אין פסוק ביי מצורע, אז מען פארשיקט די מצורע די מצורע פון אלע מחנות, שטייט וטמא טמא יקרא, אז די מצורע דארף אויסרופן אז יעדער זאל וויסן אז ער איז טמא אז ער איז א מצורע פארוואס? צריך להודיע צערו לרבים ורבים מבקשים עליו רחמים, ער דארף מודיע זיין פארן ציבור אז ער איז בצער, כדי די ציבור זאל דאווענען פאר אים, וכל מי שאירע בו דבר, און יעדער איינער וואס גייט אריבער א שוועריקייט, צריך להודיע לרבים ורבים מבקשים עליו רחמים, דערפאר ווען ס'קומט צו צער דארף מען דאס זאגן הויעך. זאגט די גמרא ווייטער גופא מ'האמיר יעצט געזען אמר רבי יוחנן משום ר' שמעון בר יוחאי, מפני מה תקנו תפילה בלחש, שלא לבייש את עוברי עבירה, שהרי לא חילק הכתוב מקום בין חטאת לעולה, פשט ער האט א ראיה געברענגט, פון דעם אז די חטאת און די עולה טוט מען די עבודה צוזאמען מ'שעכט זיי ביידע אין די צפון זייט פון די עזרה אויפן צפון זייט פון די מזבח, פארוואס? כדי נישט צו פארשעמען איינער וואס ברענגט א חטאת, פרעגט די גמרא ולא, והא איכא דמים, דם חטאת למעלה, ודם עולה למטה, פשט וואס גייט מיר אן אז מען שעכט זיי ביידע אויפן צפון זייט, ווי נישט ווי ווען עס קומט צו די מתנות דמים, ווען מען שפריצט די בלוט, שפריצט מען די בלוט פון די חטאת אויף איין פלאץ, און די בלוט פון עולה אויף א צווייטע פלאץ, די דם חטאת גייט למעלה מחוט הסיקרא די אויבערשטע חלק פונעם מזבח, און די דם עולה גייט די אונטערשטע חלק פונעם מזבח, איז ממילא וועט שוין יעדער וויסן ווער ברענגט די חטאת ווער ברענגט די עולה, ענטפערט די גמרא ניין, התם כהן הוא דידע, די כהן ווייסט טאקע, אבער מענטשן באמערקן נישט, איז ווייטער פון דארט קען מען ברענגען א ראיה. איי פרעגט די גמרא והא איכא חטאת נקבה עולה זכר, מען זעט דאך סתם אזוי די חילוק צווישן א חטאת און א עולה, ווייל א חטאת איז א נקבה און א עולה איז א זכר, ענטפערט די גמרא התם מכסיא באליה, פשט, די בהמה האט א וויידל, און ממילא זעט מען נישט צו די בהמה איז א זכר צו א נקבה, זאגט די גמרא אבער, תינח כבשה, שעירה מאי איכא למימר, פשט ווען עס קומט צו א חטאת קען מען ברענגען אדער א כבשה אדער א שעירה, איז א כבשה א שעפסל האט טאקע א וויידל, אבער א שעירה האט נישט קיין וויידל, און וואס וועסטו זאגן ביי א שעירה? ענטפערט די גמרא, התם איהו דקא מיכסיף נפשיה, דאיבעי ליה לאיתויי כבשה וקא מייתי שעירה, פשט, די תורה האט אים נישט פארשעמט, די תורה זאגט די מענטש קען ברענגען אדער א כבשה אדער א שעירה, דו האסט געברענגט א שעירה און יעצט וועט יעדער וויסן אז דו ברענגסט א חטאת איז דיין אייגענע שולד, אבער די תורה איז מקפיד נישט צו פארשעמען קיינעם, איי פרעגט די גמרא, חטאת דעבודת כוכבים דלא סגי דלאו שעירה, מאי איכא למימר, די חטאת וואס מען ברענגט פאר איינעם וואס האט געדינט עבודה זרה בשוגג, דארט קען מען נישט ברענגען א כבשה מען מוז ברענגען א שעירה, וואס וועסטו מיר דארט זאגן, דארט פארשעמט מען דאך די מענטש, זאגט די גמרא התם, ניכסיף וניזיל כי היכי דנכפר ליה, טאקע אין הכי נמי, דארט האט מען אים געוואלט פארשעמען, פארוואס ווייל ער האט געטון טאקע אזא הארבע עבירה, דאס איז א חלק פון זיין כפרה. זאגט די גמרא ווייטער, האבן מיר געזען אין די משנה קריאת שמע אז קרישמע קען מען ליינען אויף יעדן לשון, זאגט די גמרא מנלן, פון וואו לערנט מען עס ארויס, זאגט די גמרא דכתיב ווייל שטייט אין פסוק שמע ישראל דרש'נט מען בכל לשון שאתה שומע, יעדע שפראך וואס דו פארשטייסט קענסטו זאגן קרישמע. זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן מ'האבן געלערנט אין א ברייתא קרישמע ככתבה דברי רבי, רבי האלט אז קרישמע דארף מען יא זאגן אויף לשון קודש, רבי קריגט זיך אויף די משנה, וחכמים אומרים, חכמים זאגן בכל לשון, מען קען עס ליינען אויף יעדן שפראך. פרעגט די גמרא מאי טעמא דרבי, פון ווי לערנט רבי ארויס אז קרישמע דארף זיין דווקא לשון קודש? ענטפערט די גמרא אמר קרא, ווייל שטייט אין פסוק והיו, שטייט והיו הדברים האלה, איז פון והיו דרש'נט רבי, בהווייתן יהו, אז פונקט ווי ס'שטייט און גייט מען זאל גארנישט טוישן פשט שטייט אויף לשון קודש, זאל מען עס זאגן אויף לשון קודש, ורבנן און די חכמים פון ווי לערנען זיי ארויס אז מען קען יא זאגן קרישמע אויף יעדע שפראך, זאגט די גמרא אמר קרא שמע, בכל לשון שאתה שומע יעדע שפראך וואס דו פארשטייסט, איי פרעגט די גמרא ורבנן נמי הא כתיב והיו, וואס טוען די חכמים מיט די והיו, ענטפערט די גמרא ההוא שלא יקראנה למפרע, אז מען זאל נישט פארדרייען די לשון הפסוק, פשט אז שטייט על מזוזות ביתך ובשעריך זאל מען נישט זאגן בשעריך ביתך מזוזות על. נאר די פסוק זאל מען ליינען פונקט ווי ס'שטייט נישט פארדרייט און די זעלבע זאך די פסוקים אליין מען זאל נישט זאגן איין פסוק פארן צווייטן אבער די פרקים אוודאי מעג מען יא פארמישן די נקודה איז די פסוקים אין יעדע פרשה זאל מען נישט פארדרייען ווייטער ורבי ווי ווייסט רבי שלא יקראנה למפרע מנליה אז מען טאר נישט פארדרייען די פסוקים ענטפערט די גמרא נפקא ליה מדברים הדברים שטייט והיו הדברים מיט אן איבעריגע היי פון די איבעריגע היי דרש'נט רבי אז מען דארף ליינען קרישמע כסדרן, איי ורבנן, וואס טוען די חכמים מיט די איבעריגע היי? זאגט די גמרא דברים הדברים לא משמע להו, זיי האבן נישט גע'דרש'נט די איבעריגע היי, זיי האבן געהאלטן ס'נישט איבעריג, איי פרעגט די גמרא ורבי נמי הא כתיב שמע, וואס טוט רבי מיט די שמע, חכמים נוצן שמע בכל לשון שאתה שומע, וואס טוט רבי מיט די שמע? ענטפערט די גמרא ההוא מיבעי ליה, להשמיע לאזנך מה שאתה מוציא מפיך, פשט רבי האלט מען דארף ליינען קרישמע הויעך מען זאל דאס קענען הערן, ורבנן, און די חכמים פון ווי לערנען זיי דאס ארויס? חכמים זאגט די גמרא קריגן זיך טאקע אויף דעם ורבנן סברי לה כמאן דאמר הקורא את שמע ולא השמיע לאזנו יצא זיי האלטן אז טאמער מען ליינט קרישמע און מען הערט נישט איז אויך גוט מען איז אויך יוצא זאגט יעצט די גמרא לימא קסבר רבי כל התורה בכל לשון נאמרה דאי סלקא דעתך בלשון הקודש נאמרה והיו דכתב רחמנא למה לי פשט פון דאס אז מען זעט אז רבי דרש'נט פון והיו אז קרישמע דארף מען זאגן אויף לשון קודש קען מען לכאורה מדייק זיין אז די רעשט פון די תורה, פשט, אין בית מדרש ווען מען ליינט די רעשט פון די תורה מוז עס נישט זיין אויף לשון קודש, ווייל טאמער די רעשט פון די תורה דארף אויך זיין אויף לשון קודש, איז וואס דארף רבי א ספעציעלע לימוד ביי קרישמע אז דאס דארף זיין אויף לשון קודש? זאגט די גמרא ניין, ס'איז נישט קיין ראיה. קען אוודאי זיין אז רבי האלט אז די גאנצע תורה דארף מען ליינען אויף לשון קודש, איי וואס דארף ער די והיו? איצטריך משום דכתיב שמע, פשט היות ס'שטייט שמע, און פון שמע וואלט א מענטש געקענט האבן א טעות און דרש'נען אז מען קען ליינען קרישמע אויף יעדע שפראך, דערפאר שטייט והיו אז ס'איז נישט אזוי, זאגט די גמרא ווייטער לימא קסברי רבנן, כל התורה כולה בלשון קודש נאמרה, דאי סלקא דעתך בכל לשון, שמע דכתב רחמנא למה לי, פשט, לכאורה איז מדוייק פון די חכמים, אז חכמים דרש'ענען פון שמע, אז קריאת שמע קען מען ליינען אויף יעדע שפראך, איז פשטות האלטן זיי אז די רעשט פון די תורה קען מען נישט, פשט די רעשט פון די תורה, מוז מען יא ליינען אויף לשון קודש ווייל אז נישט, וואס דארף מען האבן די שמע, ענטפערט די גמרא די זעלבע סארט תירוץ, איצטריך משום דכתיב והיו, היות עס שטייט והיו, און פון והיו וואלט א מענטש געקענט האבן א טעות און דרש'ענען אז קריאת שמע מוז זיין אויף לשון קודש, דערפאר שטייט שמע אז ס'איז נישט אזוי, אבער קען אוודאי זיין אז די רעשט פון די תורה מוז מען אויך נישט ליינען דווקא אויף לשון קודש.